באט דו געדענקסט אז אונז האבן גערעדט אפילו נעכטן נאכט? פירסט אוו אלל, א רגע רגע רגע ס'איז מענדל טייטלבוים, מענדל טייטלבוים, דו הייסט מענדל טייטלבוים, יא? דיין ברודער איז הילל טייטלבוים, דו ארבעסט צוזאמען מיט אים אין משמרת אין קעי דזשעי, רייט אר נאט? יא? יא? יא אדער ניין? יא, און דו האסט מיך געזאגט נעכטן נאכט אליינס, האסט מיר געזעצן מיט דיר נעכטן אלמאוסט דריי שעה, מען האט גערעדט ארויף

מודה געווען האסט געזאגט יא חטאתי עוויתי פשעתי אויף אלע ריקארדינגס אינקלודינג וואס מען דא וואס האט געהאט צו טון מיט מיר דארף איך גיין אדער נישט?